אין שייכות צו דער הבטחה פון דעם אייבערשטן צו אברהמען, לזרעך אתן את הארץ הזאת, זאגט ער אין מדרש, אז בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים כו' ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלקי בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותן עסוקין בניכוש כו' בעידור כו', אמר הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת, דאס הייסט ער האט געזען ווי די מענטשן באארבעטן די לאנד ס'איז ווארקינג קלעס פיפל האט ער געזאגט, און אזא מין סארט לאנד וואו מענטשן ארבעטן וויל ער האבן, הלוואי אז יהיה לי חלקי במקום הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט אים דעם אייבערשטער געזאגט אז לזרעך איז טאקע אתן את הארץ הזאת, וויבאלד דו האסט אזוי געוואלט און געבעטן אז לו יהיה חלקי, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת אין אזא מין סארט לאנד וואו מענטשן ארבעטן,

וואס ער האט געזען אז די מענטשן וואס ארבעטן אין די פעלד ארבעטן בכלל איז דערפון פארשטאנדיג אז די מעלה פון זייער התעסקות במלאכה איז געוועזן די סיבה ניט נאר צו אברהם'ס רצון צו די לאנד אויב ס'איז נאר מצד אברהם'ס רצון צו די לאנד אבער צו דעם אייבערשטנ'ס הבטחה האט עס נישט וואס דארף דאס די מדרש פארבינדן אז דער אייבערשטער האט געזאגט אברהם אבינו אז לזרעך אתן את הארץ הזאת דווקא בהמשך צו דעם וואס אברהם אבינו האט געפרעגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת בהמשך צו דעם וואס ער האט געזען אז זיי ארבעטן וויבאלד אז דער מדרש זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אברהם אבינו אז לזרעך אתן את הארץ הזאת נאכדעם ווי אברהם אבינו האט דאס געבעטן בהמשך צו זען זיי ארבעטן אין דער לאנד, וואס מיינט עס? איז דערפון פארשטאנדיג אז די מעלה פון זייער התעסקות במלאכה איז געוועזן די סיבה ניט נאר צו אברהם'ס רצון צו די לאנד נאר אויך צו די נתינה פון ארץ ישראל לזרעו של אברהם דאס וואס דער אייבערשטער האט טאקע אנגענומען אברהם'ס בקשה און האט געזאגט לזרעך אתן את הארץ הזאת, פארוואס את הארץ הזאת דווקא, פארוואס נישט אן אנדער לאנד, ווייל דער לאנד איז אזא מין סארט לאנד וואס די מענטשן אין אט דער לאנד זענען זיך מתעסק במלאכה, אקעי. איז אבער שטעלט זיך די שאלה, דאס וואס אברהם אבינו האט געזאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת, האט דאס אויך דער פירוש ער זאל האבן דארטן א חלק צווישן די אנדערע תושבים, ווייל די אנדערע יושבי הארץ זענען זיך עוסק במלאכה. איז מובן, אברהם האט אברהם האט געוואלט וואוינען צווישן מענטשן וואס פירן זיך בהנהגה הראויה, און נישט צווישן אזעלכע וואס זענען אוכלים ושותים ופוחזים. פארוואס האט אברהם אבינו געוואלט האבן הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת? ער איז געוועזן פריער ביי ארם נהריים, און אין ארם נהריים האבן מענטשן געהולעט אגאנצן טאג. זאגט אברהם אבינו ער וויל נישט לעבן אין אזא מין סארט שכונה וואו מענטשן הולען אגאנצן טאג. בשעת ער קומט אן אין ארץ ישראל און זעט אז מענטשן ארבעטן דארטן, זאגט ער הלוואי יהיה חלקי ער וויל יא לעבן אין אזא מין סארט פלאץ. אבער די הבטחה לזרעך אתן את הארץ הזאת מיינט דאך אז די ארץ הזאת וועט דער אייבערשטער אינגאנצן אוועקגעבן צו אידן אליין דורך ירושה אדער כיבוש. איז מאיזה טעם זאל די הבטחה זיין פארבונדן מיט די הנהגה טובה פון יושבי הארץ ווי ס'איז געוועזן די הנהגה בימי אברהם בשעת אברהם אבינו זאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת. איינער למשל קומט אריין אין א שכונה און ער זעט אז די מענטשן פון דער שכונה פירן זיך נישט כדבעי זאגט ער ער וויל נישט זיין א חלק פון אט דער שכונה. ער קומט אריין אין א צווייטע שכונה זאגט ער דא דאווענט מען דא לערנט מען איך ווייס דא פירט מען זיך יא ווי ס'דארף צו זיין זאגט ער דא קען קען קען איך קען איך זיין דא וויל איך זיין זאג איך רש"י אברהם הלוואי יהיה חלקי איך זאל זיין א חלק פון די מענטשן וואס לעבן דא וואס הייסט א חלק די די הנהגה טובה וואס איך זע דא וועט אנגיין ווייל די מענטשן דא זענען גוטע און איך וויל ממשיך זיין דא לעבן און איך וויל האבן א חלק איך וויל זיין צווישן די אנדערע ישבי הארץ אברהם אבינו זאגט אז די מענטשן דא האבן דא א גוטע קערעקטער טרעיט זיי האבן דא א גוטע תכונה איטס א ווארקינג קלעס אז מענטשן ארבעטן, זאגט אים דער אייבערשטער אה עס איז א גוטע פלאץ, מענטשן ארבעטן דארט, דו ווילסט האבן אט דער חלק, איך וועל ארויס טרייבן אלע, און איך וועל געבן די גאנצע לאנד נאר פאר דיר, אויב די גאנצע לאנד איז נאר פאר דיר וואס האב איך פארדינט פון דעם אז אז אז אז אז מענטשן ארבעטן דא, אויב די פריערדיגע מענטשן געפינען זיך דא מער נישט וואס האב איך פארדינט פון דעם אז פריער האבן זיי דא געארבעט, זיי נאט העיר ענימאר. וואס איז די מעלה בכלל? דאס דאס איז א פשוטע קשיא. אקעי. איז בדרך אפשר וואלט מען געקענט ענטפערן. אז די הנהגה פון די יושבי ארץ ווייזט אויף די תכונה וסגולה פונעם ארץ הזאת גופא. ווי חזל זאגן יש ארץ שמגדלת וכו', ס'דא א מדרש, די מדרש זאגט דארטן אין אריכות אז יש ארץ שמגדלת חכמים, אז יש ארץ שמגדלת טיפשים, יש ארץ שמגדלת אזעלכע סארט מענטשן, ס'דא א ארץ וואס מגדלת אנדערע סארט מענטשן, ס'איז א אינטערעסאנטע מדרש, די נקודה פון די מדרש איז ארויסצוברענגען אז אמאל די תכונות אז איך זאג למשל אז מענטשן אין אט דער מדינה האבן אט דער תכונה, איז בפשטות פארשטייען מיר אז די תכונה נעמט זיך מצד ווייל דאס איז די תרבות דאס איז די קולטשור פון די מענטשן און מענטשן לערנען פון אנדערע מענטשן וכו' די מדרש זאגט אונז א נייעס, ניין לאמיר זאגן אז דו וואלסט געקומען אין אט דער לאנד און קיין מענטשן וואלטן דארטן נישט געוועזן, יש ארץ שמגדלת די עצם ארץ איז אזא מין סארט ארץ וואס ברענגט ארויס אט דער תכונה דאס מיינט יש ארץ שמגדלת. און אזוי כסדר דער מדרש ברענגט דארטן אסאך דוגמאות אז וואס איז דער ארץ קען מגדל זיין טיפשים חכמים גבורים חלשים וכו' איז לערנט איז אפשר קען מען לערנען אז הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת וויבאלד אברהם אבינו גייט ארום אין כנען און זעט ווי מענטשען ארבעטען איז דער תכונה אין הכי נמי די מענטשען וויל איך נישט זיין מיט אטע די מענטשען און דאס טאקע זאגט דער אייבערשטער לזרעך אתן איך וועל אוועק טרייבען אטע די מענטשען און ס'וועט בלייבען מיט דער לאנד נאר פאר דיינע קינדער, פארוואס האב איך דארף איך האבן דער לאנד אבער, ווייל דער ארץ איז מגדלת, מגדלת אזעלכע סארט מענטשן וואס ארבעטן, און דער תכונה פון ארבעטן איז זייער א גוטע תכונה, אקעי, און די רבי נעמט אן, לכאורה אט דער תירוץ, און די שאלה איז אבער א טיפערע, לאמיר זאגן אז אין הכי נמי, אז דאס וואס אברהם האט געזען אז די מענטשן באארבעטן זיך, באארבעטן זיך אין מלאכה, האט נישט צו טון צו די גברא, עס האט נישט צו טון צו די מענטשן, עס האט צו טון צו דער ארץ, און דערפאר האט ער געזאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת, ווארום דער ארץ איז מגדלת מענטשן וואס טאן אין מלאכה און הלוואי יהא חלקי און דאס וויל איך פאר זיך און מיינע קינדער. דאס האט אים האט אים דעם אייבערשטן געזאגט אז טאקע לזרעך אתן את הארץ הזאת לאמיר זאגן לאמיר זאגן אט איז דער מהלך וואס איז אבער דער געוואלד אין אט דער תכונה אז יושבי כנען האבן זיך מתעסק געוועזן אין מלאכה וואס הייסט וואס איז די שאלה לאמיר זען אינעווייניג דארף אבער פארשטיין חזל זאגן אז מעשיהם של כנענים דאס איז מקולקלים מכל העמים ועצם המקום איז שנתכוונו, ער ברענגט דא אין הארה פיר, שנתיישבו בו ישראל, דאס איז מקולקל מכל, די ערגסטע סארט מענטשן אין די גאנצע וועלט האבן געלעבט אין כנען, וויבאלד אז בכלל זענען די מעשים פון די כנענים געוועזן מקולקלים מכל העמים, אויכעט פון ארם אין ארם נהריים, דאס הייסט אויכעט פון די פריערדיגע ארט פון וואנעט אברהם אבינו געקומען, זענען די מעשים פון די כנענים געווען ערגערע מעשים, איז נניח איז טא ווי שייך צו זאגן אז אט די איינציגע מעלה פון התעסקות במלאכה פון די יושבי הארץ און דוגמתה, די איינציגע תכונה טובה פון דעם ארץ גופא, זאל איבערוועגן זייער אלע אנדערע חסרונות, ביז אז צוליב דעם איז דווקא זי אן ארץ וואס אט דאס איז ראוי פאר אידן. די מעשים איז דאך מקולקל מכל האנשים, און דערפאר און גייט טיפער און די ארץ לכאורה איז מגדלת אט דעם ענין, דאס הייסט איטס סאטש א נעגעטיוו פלעיס, וואס האט אברהם אבינו דארט געזען? איין מעלה, מ'איז עסוק אין מלאכה, און דער מעלה איז דאך אזא געוואלדיגע מעלה, נניח דאס האט צוטאן מיט די ארץ נישט מיט די מענטשן, אבער דאס איז אזא געוואלדיגע מעלה וואס וועגט איבער אלע אנדערע זאכן אז צוליב דעם איז גרייט צו מוותר זיין אויף די אלע חסרונות פון כנען און נעמען נאר דער ארץ ווייל ער איז א ארץ וואס איז מגדלת אזעלכע מענטשן וואס טוען אין מלאכה, איז דארף מען זאגן יא. אז אברהם אבינו האט געזען אין אט דער תכונה פון מענטשן וואס זענען זיך מתעסק אין מלאכה, אז דאס איז אזא מין סארט געוואלדיגע מעלה, אז התעסקות במלאכה איז אזא מין סארט זאך וואס קען צוברענגען צו אט דעם ענין וואס דאס קען ווערן ארץ ישראל. און דערפאר האט ער געזאגט הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת. אין הכי נמי דערוויילע האלט עס דארטן נישט, אבער די דער תכונה וואס ארץ ישראל האט, וואס ער איז מגדלת מענטשן וואס טוען אין מלאכה, דאס איז א מעלה וואס איבערוועגט אלע אנדערע זאכן ביז כו', אז דאס מאכט אים ראוי אז ער זאל זיין אט דער ארט וואס דארטן קען זיין ארץ ישראל, איז לפי דעם דארף מען פארשטיין וואס איז די מעלה אין מלאכה, דאס גייט די גאנצע אריכות פון די שיחה, איז לאמיר זען סעיף ג', וועגן די חשיבות און מעלה פון מלאכה זאגן חזל, זאגט די גמרא אזוי, לאמיר זען דא די גמרא, די גמרא זאגט אין סנהדרין אמר רבי אלעזר כל אדם איז לעמל נברא, א מענטש איז באשאפן געווארן הארעווען.

זאגט כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא, וויבאלד אין פסוק איז געזאגט אז כי אכף מיינט מלשון כפייה אז איך וויל כופה זיין אויף אים פיהו, איז פון דעם וואס איך זע אז דער ענין פון פה, די פסוק איז מדגיש שטארק די מעלה פון פיהו, זע איך אז אין הכי נמי די מקשן פון די גמרא האט א קשיא, איני יודע לעמל פה צי לעמל מלאכה, וויבאלד אבער די פסוק זאגט כי אכף עליו פיהו פון דארטן זע איך הוי אומר אז ס'לעמל פה נברא, די צווייטע שלב איז אין גמרא. זאגט די גמרא א דריטע שלב, ועדיין אינני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה. איז כשהוא אומר ווען די פסוק זאגט לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, איז הוי אומר דאס איז די מסקנא פון די גמרא אז לעמל תורה נברא. און וואס איז טאקע די מסקנא פון די גמרא אז פאר וואס א מענטש באשאפן געווארן? לעמל תורה. אבער דא פרעגט זיך די שאלה איז נישט מובן. ווי גייט דא די מהלך פון די גמרא? די גמרא הייבט אן מיט א יסוד אן א קשיא. ער פרעגט נישט, די גמרא פרעגט נישט, אינני יודע למה נברא האדם, דאס זאגט ער קלאר, אמר רבי אלעזר אז כל אדם דאס איז לעמל נברא, דאס איז א דבר פשוט, דאס איז נישט קיין הוה אמינא. יעצט אז איך האב שוין אט דער יסוד אז לעמל נברא, יעצט איז די קשיא פאר וועלכע עמל, און אין דעם איז דא צוויי שלבים אין די גמרא, די ערשטע שלב איז, אינני יודע אם לעמל פה נברא אדער לעמל מלאכה, און איך דארף האבן א פסוק און קומט דער קא משמע לן צו אונז לאזן וויסן דער חידוש אז ס'איז דווקא לעמל פה, און אפילו נאכדעם ווי איך ווייס דער מוראדיגע חידוש אז לעמל פה, האב איך ווייטער א קשיא, ס'נישט אזא דבר הפשוט, האב איך א קשיא, צו לעמל שיחה צו לעמל תורה, און קא משמע לן אז ס'לעמל תורה, און איך קום צו די מסקנא, נאך אלע די שקלא וטריא אז לעמל תורה נברא. דאס הייסט, דאס אז אדם לעמל יולד דאס איז א דבר הפשוט. אבער די גמרא האט א הוה אמינא, אפשר איז דאס לעמל מלאכה? אפשר ס'לעמל שיחה, און קא משמע לן ס'לעמל תורה, איז ניט מובן, ווי קען זיין אפילו א סלקא דעתך אז בריאת האדם איז געוועזן לעמל מלאכה? וואס פאר א מעלה איז דא אין עמל מלאכה וואס איז רעכט צו זאגן אז צוליב דעם איז דער גאנצער תכלית פון זיין באשאפן ווערן גיין ארבעטן איז זייער א גוטע זאך, ווייל מאכן א פרנסה און סופארטינג א פעמילי איז זייער א גוטע זאך, אבער זאגן אז דער תכלית פון א מענטש איז באשאפן געווארן צו ארבעטן פשוט, צו זיין א, צו זיין א קבלן, צו זיין א קאנטראקטער, דאס איז די גאנצע תכלית וואס א מענטש איז באשאפן געווארן, טו בי א פיקסער מען, וואס ליגט אין דעם? על דרך זה איז ניט מובן די צווייטע סלקא דעתך אז דער אדם איז באשאפן געווארן צוליב עמל שיחה, וואס מיינט עמל שיחה? ער זאל זיצן פשוט און רעדן דברים בטלים א גאנצן טאג, וואס מיינט דאס עמל שיחה? בפרט לויט ווי דער רמב"ם איז מאריך אז רוב דיבורים זענען גאר דיבורים בלתי רצויים.

פון דער לקוטי לוי יצחק, דאס איז א בריוו פון רבינ'ס טאטן, לאמיר זען דאס איז אן ענין כשלעצמו אבער דאס איז זייער א שטארקן לשון וואס די רבינ'ס טאטן שרייבט דארטן, שרייבט ער אזוי, זאגט ער, ושם, זאגט ער, דאס איז די לשון פון רבינ'ס טאטן, שרייבט ער אזוי, וכן ההלכה שעליה אמרו אחר כך שבדותא היא, כולם ממש אמר השם, ובאותו הלשון ממש, והוא עצמו אמר ההלכה והוא אמר עצמו שבדותא היא בשעת אז איך זאג אז תורה איז תורת אמת זאגט ער איז וואס ווי לערנט מען בפשטות אז תורה איז תורת אמת אז אלץ וואס שטייט אין תורה איז אמת וואס אבער מיט זאכן וואס תורה אליין זאגט אז ס'איז נישט אמת איז דאס לכאורה נישט אמת תורת אמת מיינט תורה איז אמת אבער תורה אליין זאגט אז ס'איז נישט אמת אויב תורה זאגט ס'איז א נארישקייט איז עס א נארישקייט זאגט דער רבי נישט אזוי נישט אזא זאך. א זאך איז אריינגעשריבן געווארן אין די גמרא, א הוה אמינא פון תורה, א הוה אמינא אפילו פון עס קען זיין וואס די גמרא זאגט אויף דערויף ס'איז א נארישקייט, אזא מין סארט זאך וואס וואס איז דא בדותא צו דברי הבאי הם צו כל מיני אזעלכע זאכן וואס וואס תנאים אמוראים האבן אפגעווישט די די שאלות און אזעלכע זאכן פון אפיקורסים און מינים וכו', ס'איז געווען ביליאנען שאלות וואס מינים האבן געפרעגט ביי תנאים ואמוראים, ס'איז געוועזן ריבוי פירכות כאילו צו זיך טשעפען מיט אמונת ישראל, און דאס האט מען נישט פארשריבן אין די גמרא, ס'איז נאר מיוחד'דיגע שאלות האט מען פארשריבן אין די גמרא, איז פון דעם א זאך וואס מ'האט פארשריבן אין תורה איז דאס תורה? איי לכאורה תורה אליין זאגט אז ס'איז א נארישקייט, דאס זאגט ער, דער אייבערשטער, וואס הייסט תורה, ס'איז דער אייבערשטער האט געזאגט, דער אייבערשטער אליין האט געזאגט דער דין, און דער אייבערשטער אליין האט געזאגט ס'איז א נארישקייט. און ס'איז א זאך וואס איז נוגע לפועל, דאס איז נישט סתם א חסידות ווארט ווי ער ברענגט דא אין די הערה, דאס איז א זאך, דער רבי ברענגט יעדע זאך א ראיה אין נגלה, וואס איז די ראיה אין נגלה? כדמוכח פון דעם דין אז ווען איינער לערנט א קשיא אדער א קא סלקא דעתך אין תורה אן דער תירוץ און די מסקנא איז ער עכט מחויב צו זאגן ברכת התורה, בשעת איינער לערנט א הוה אמינא און מען שלאגט אפ דער הוה אמינא לגמרי, למשל איינער לערנט די גמרא, ער זעצט זיך אוועק לערנען און שטייט אויף אינדערפרי זאגט ער, אדם לעמל יולד שנאמר אדם לעמל נברא, שנאמר אדם לעמל יולד איני יודע לעמל פה, אדער לעמל מלאכה נברא, און ער דארף גיין אויף דער ארבעט, הי העז אן עמורדזשענסי, דארף ער מאכן א ברכת התורה אויף דעם. דאס הייסט, דאס איז תורה, תורה האט א הוה אמינא, דאס איז א זאך וואס תורה זאגט, ס'איז דא אזא מין קא סלקא דעתך אז א מענטש איז באשאפן געווארן אויף ארבעטן, א מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו רעדן. דאס איז איינס מער ויתירה מזו.

אז אין דער קשיא קא סלקא דעתך וכו' איז דאס א פרט וסברא אמיתית, נאר דאס איז ניט צוגעפאסט וכיוצא בזה. דאס איז זייער א א דאס איז א נושא לעצמו דער דיון. אבער ווען בשעת אז די גמרא זאגט א זאך, לערנט דאך דער רבי וויבאלד אז איך זאג דארט דאס איז תורת אמת, איז בשעת אז איך זאג בדותא וואס איז פשט וואס איז פשט בדותא, דא קלעפט עס נישט, דא פאסט עס נישט, אבער זאגן אז דער עצם געדאנק איז נישט נישטא קיין נארישקייט אין תורה. איז נישט נאר אז דאס איז א קא סלקא דעתך, נישט נאר איז דאס תורה, דאס איז עכט למסקנא. נאר וואס דען דא פאסט עס נישט? איז אט דער הוה אמינא אז אדם לעמל לעמל מלאכה נברא, צו איז אט דער הוה אמינא אז אדם לעמל פה נברא, איז ערשטענס בשעת מען לערנט גמרא דארף מען פארשטיין די הוה אמינא עכט, וואס איז געווען די סברת המקשן, דאס איז איין זאך דארף מען פארשטיין. א צווייטע זאך דארף מען פארשטיין, על פי תורה איז דא אזא הוה אמינא. דריטענס דארף מען פארשטיין על פי תורה איז דא אזא מסקנא. נאר ווען דען דאס איז נישט מסקנא סופית. על דרך זה איז מובן בענינינו. די תוכן המעלה וואס איז דא אין עמל מלאכה און עמל שיחה, וואס צוליב דעם איז דא א קא סלקא דעתך אז דאס איז די תכלית פון בריאת האדם, ווערט ניט אפגעפרעגט אויך נאך די מסקנת הגמרא אז אדם לעמל תורה נברא. ניט די טייטש איז אז יעצט דעטס נאט א וועי אוו טינקינג, דעטס נאט א סקול אוו טאט, נאר אז עמל מלאכה ושיחה זענען ניט גענוג צו זיין דער גאנצער תכלית פון בריאת האדם. עס איז נישט די אולטימעט ענטפער, עס איז נישט די בעסטע ענטפער, אבער וויבאלד אז די גמרא ברענגט עס אלס א הוה אמינא, איז עס א קא סלקא דעתך, איז עס תורה, איז עס די מסקנא. דאס הייסט, אין אנדערע ווערטער, דער סדר הענינים פון די שקלא וטריא אין גמרא, דער ערשטער קא סלקא דעתך אז לעמל מלאכה נברא, דער צווייטער קא סלקא דעתך אז לעמל שיחה נברא, און די מסקנא אז לעמל תורה נברא, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, איז אויסגעהאלטן און בלייבן אויך לפי המסקנא. כדי אז דער אדם זאל צוקומען צו תכלית בריאתו לעמל תורה נברא, מוז ער פריער האבן די מעלה פון עמל מלאכה, און נאך פריער האבן די מעלה פון עמל שיחה, און בשעת ער פארבינדט די צוויי ענייני עמל מיט עמל תורה, דעמאלט דערגרייכט ער בשלימות צו תכלית בריאתו. אזוי לערנט דער רבי די גמרא. דאס הייסט, ווי קומט אויס די גמרא? איז לפי זה קומט אויס די גמרא זייער געשמאק און זייער טיף. אמר רבי אלעזר,

אפילו בשעת איך זאג אז עמל פה האט א גרעסערע מעלה ווי עמל מלאכה, שפרינג איך נישט אריבער גלייך צו עמל תורה. אינני יודע אם לעמל פה צו לעמל תורה. און נאר יעמאלט ווען איך האב געהאט דער הוה אמינא און די מסקנא, דאס הייסט איך האב דערהערט די טרעין אוו טינקינג אז ס'איז דא א מעלה דווקא אין עמל מלאכה, און דאס איז א מסקנא. און איך פארשטיי אז אדם נברא לעמל מלאכה. און איך פארשטיי אז אדם נברא לעמל שיחה, יעמאלט קען איך צוקומען צו דערהערן וואס איז די מעלה פון עמל תורה. נישט נאר קען איך צוקומען צו דערהערן וואס איז די מעלה פון עמל תורה, עמל תורה, די מעלה פון עמל תורה האב איך נאר ווען איך האב עמל מלאכה און איך האב עמל שיחה און איך האב עמל תורה, און דאס איז די תכלית בריאת האדם. אקעי? איז דארף מען לערנען דא די תכלית האדם, אז דער תכלית האדם נעמט אריין אין זיך די ווארט עמל, און דער עמל דארף זיין אלע דריי פרטים, מלאכה שיחה און תורה, און די אלע דריי פרטים דארפן צוברענגען צו איין נקודה. איז לאמיר זען. איז דער שיחה דא האט אין זיך דער המשך דער ביאור האט אין זיך אפאר חלקים. די ערשטע זאך מען דארף מסביר זיין דא איז דער יסוד פון רבי אלעזר, וואס מיינט עס בכלל אז אדם לעמל נברא? דאס אליין דארף האבן א הסבר. א מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו הארעווען? א מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו זיין א תלמיד חכם. צו זיין א תלמיד חכם דארף מען דארף ער הארעווען. א מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו לאמיר נישט רעדן באשאפן געווארן לאמיר רעדן בפשטות. א מענטש האט א שאיפה זיין א תלמיד חכם. וויל זיין א תלמיד חכם דארף זיך שטארק הארעווען אויף דעם. א מענטש האט א שאיפה זיין א גרויסע גביר, ווילסט זיין א גרויסע גביר דארפסטו שטארק הארעווען אויף דעם, א מענטש האט א שאיפה זיין א בעל מידות טובות, ווילסט זיין א בעל מידות טובות דארפסטו הארעווען אויף דעם, בפשטות פארשטייט מען אז הארעוואניע עמל דאס איז א כלי צו צענען קו צוקומען צו די גאולס וואס די ווילסט וואס די ווילסט אנגיין, דער עמל איז נישט קיין תכלית לעצמו, וואס מיינט דאס עמל אדם לעמל נברא ער איז באשאפן געווארן צוליב דער עמל. דאס איין זאך מען דארף פארשטיין. דאס גייט די רבי מסביר זיין אין סעיף ד'. נאכדעם ווי כ'קען פארשטיין אין סעיף ד' אט דער יסוד, וואס איז דער עומק אין דעם אז אדם, אז דער גאנצער תכלית פון דעם אדם איז אין דער עמל, אז עס איז נישט סתם א זייטיגער ענין נאר דער גאנצער מענטש איז לעמל נברא, גייט דער רבי געבן צוויי מהלכים פארוואס אין דער תכלית דארף אויך האבן מלאכה שיחה און תורה. איין מהלך אין סעיף ה און סעיף ו, דאס רופט ער אן

אז דערמיט איז פארבונדען די כללות'דיגע תכלית פון בריאת האדם, אדם לעמל נברא. די לכאורה. וואס איז די קשיא? נישט נאר ווי איך האב פריער געזאגט אז עמל לכאורה איז נאר א אמצעי. לכאורה, די שאלה וואס די רבי פרעגט דארט איז אסאך שטארקער. לכאורה, וויבאלד דער אייבערשטער איז עצם הטוב, עצם הטוב, און וטבע הטוב איז להיטיב, איז פארוואס האט ער איינגעשטעלט די בריאה אין אזא אופן אז דער מענטש זאל דארפן אנקומען צו עמל ויגיעה? יעדע זאך וואס א מענטש וויל דערגיין אין לעבן, אין גשמיות צי אין רוחניות, איז יעדע זאך נישטא א פרי לאנטש, יעדע זאך וואס א מענטש טוט, דארף ער ארבעטען אויף דעם. אדער ארבעטען מיט די קאפ, ארבעטען מיט די הארץ, ארבעטען מיט די הענט, ארבעטען מיט די פיס, ארבעטען מיט די צייט, א מענטש יעדע זאך וואס ער מוז טון מוז ער מוז ער ארבעטען מוז ער הארעווען. לכאורה אויב דער אייבערשטער איז אזא גוטער, און דאס איז דאך זיין טבע זיין גוט, האט ער אונז געדארפט אלץ געבען אין א גרינגען אופן, פארוואס דארף מען הארעווען אויף דעם? דאס איז איין קשיא.

נישט פון מיין הארעוואניע איז דאס נישט א זאך וואס איך האב אויסגעהארעוועט, איך האב איך נישט אזא תענוג אין דערויף, בשעת אבער א מענטש הארעוועט אויף א זאך און דאס איז זיינערס אפילו עס איז איין קב וואס איז קב שלו איז אין דערויף האט ער א אמת'ע תענוג, און וויבאלד אז דער אייבישטער איז דער עצם הטוב, און טבע הטוב להיטיב דאס הייסט דער אייבישטער האט אונז געוואלט געבן די אמת'ע גוטס, איז בעצם וואלט דער אייבישטער אונז געקענט געבן תשעה קבין, פון דעסטוועגן וואלט דאס געהייסן תשעה קבין של חבירו.

ווער האט דאס געמאכט אט דער כלל, נאר דער אייבערשטער האט אזוי מטביע געוועזן אין דער מענטשן. דער אייבערשטער האט געמאכט אזא מין סארט טבע, אז בשעת ער קריגט א זאך פון א צווייטן איז ער מתבייש בזה, א זאך וואס ער טוט אין זיך האט ער האט ער א תענוג בזה. איז האט דער אייבערשטער געקענט מאכן די טבע האדם אנדערש? איז הדרא קושיא לדוכתא, פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן דעם מענטש מיט א טבע צו האבן תענוג דווקא פון א זאך וואס ער באקומט דורך עמל ויגיעה ענין צער און ניט פון מתנת חינם? דער אייבערשטער האט געקענט מאכן די טבע פונקט פארקערט, א זאך וואס דו ארבעסט אויף,

אמיתיות ותכלית הטוב איז אז דער מענטש זאל דערגרייכן ניט נאר די העכסטע שלימות וואס איז דא אין גדר הנבראים נאר אויך א מדרגה וואס אין איר ווערט ער כביכול דומה לבורא. וואס איז דא די ווארט? מען זאגט אז דער אייבערשטער איז די עצם הטוב און דער טבע הטוב איז להיטיב, די שאלה איז אין וואס פאר א אופן איז דער אייבערשטער משפיע צו אונז? ער גיט אונז תשעה קבין, ער גיט אונז קב אחד, ער גיט אונז של חבירו, ער גיט אונז שלו, ס'איז אלץ א שאלה, דער אייבערשטער איז די משפיע און מיר זענען די מקבלים, און די שאלה איז וואס דער אייבערשטער גיט אונז. זאגט ער דא א. די תוכן ענין איז גאר אן אנדער ענין לגמרי. די תוכן ענין איז אז דער אייבערשטער איז דער עצם, פארקערט וויבאלד דער אייבערשטער איז דער עצם הטוב, דער אייבערשטער וויל ארויסברענגען אין אונז די בעסטע גוטס. וואס איז די בעסטע גוטס וואס מיר קענען אנקומען? די בעסטע גוטס וואס א מענטש קען צוקומען צו איז ווען א מענטש דערגרייכט היז אולטימעט, רייט? ווען א מענטש דערגרייכט זיין אולטימעט. די שאלה איז וואס איז אונזער אולטימעט? וואס איז אונזער אולטימעט? זאגט מען ס'איז דא א בורא און ס'איז דא א נברא. וואס די חילוק אז איך זאג בורא צו איך זאג נברא? פשוט טייטש ווערטער. נברא די טייטש איז ער איז געמאכט געווארן. וואס הייסט ער איז געמאכט געווארן? געמאכט געווארן די טייטש איז אז זיין מציאות קומט נישט פון זיך, די מציאות זיינע קריגט ער פון א צווייטן. דאס הייסט די עצם גדר פון א נברא, וואס איז די הגדרה פון א נברא? די הגדרה פון א נברא איז ער איז א מקבל. נוסף דערצו וואס אלץ וואס ער האט איז ער מקבל. דער עצם מציאות זיינער איז ער מקבל. ער קען נישט מאכן, ער קריגט, די מציאות זיינע קריגט ער, ער איז געמאכט געווארן פון א צווייטן, וואס איז די מעלה פונעם אייבערשטן כביכול, די מעלה פון בורא, די מעלה פון בורא איז ער איז נישט קיין מקבל ער איז משפיע, ער מאכט אלץ, ממך הכל, ער איז דער וואס טוט אויף ער איז דער וואס מאכט, ער איז דער וואס גיט, ער גיט חיות, ער גיט השפעות, ער גיט מציאות, ער איז דער וואס איז בורא, בשעת מען וויל בפשטות זיך משייך זיין צום מציאות פונעם אייבערשטן, וואס איז א זאך וואס איז דא אינעם אייבערשטן וואס נישטא אין נבראים, זאג איך, וואס ער איז בורא, וואס ער קען אויפמאכן א נייע זאך וואס איז נישטא? יו קען דו די אימפאסיבל, ער קען אויפמאכן א נייע זאך, שחוץ ממנו, א נייע מציאות. יעצט די שאלה איז וואס איז א איד? שטייט א געוואלדיגע מדרש, אז דער אייבערשטער זאגט צו אברהם יעקב אבינו זאגט ער, מה אני בורא עולמות אף אתה בורא עולמות. דער אייבערשטער זאגט יעקב אבינו, פונקט ווי איך בין א בורא, איך קען, איך קען מאכן, איך קען אויפטון, זאגט דער אייבערשטער צו יעקב אבינו, דו קענסט אויכעט אויפטון. פארוואס? ווארום דער אמת איז אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד. דער אייבערשטער מיט א אידן איז איין זאך. איז דער אמת פון א אידן איז דאס וואס ער איז נישט נברא. נברא די טייטש איז אז ס'דא א משפיע און ס'דא א מקבל, ס'דא א בורא ס'דא א נברא, און איינער קומט פון דעם צווייטן. זאגט אונז דער זוהר אז ישראל, אידן מיטן אייבערשטן, איז נישט צוויי זאכן, ס'איז כולא חד. וואו ברענגט זיך ארויס אט דער ענין אז ער איז כולא חד מיטן אייבערשטן? ס'איז דא די עצם מהות וואס ער איז כולא חד, דאס איז א זאך וואס מען זעט נישט. וואו ברענגט זיך ארויס די קלארהייט אויף דעם ענין אז א איד איז כולא חד מיט'ן אייבערשטן? אז פונקט ווי ס'איז דא א יוניק קוואליטי אין דעם אייבערשטן וואס איז דא נאר אין דער אייבערשטער, וואס נאר ער איז דער אמת'ער משפיע, נאר ער איז דער וואס קען בורא זיין, ער קען אויפטון א נייער זאך, זאגט מען א איד איז אויכעט א בורא! א איד קען אויפטון א נייער זאך. דורכדעם וואס א איד

שותפות אמיתית די טייטש איז אז יעדער איינער איז א גאנצער באלעבאס, אז יעדער איינער איטס א איקוואל פארטנערשיפ, אז ס'איז א פארטנערשיפ לגמרי, יעדער איינער פון זיי איז דער גאנצער באלעבאס איבער דער זאך. שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית די טייטש איז אז א איד מיטן אייבערשטען זענען חד, און אלץ וואס איז דא אין דעם אייבערשטען, וויבאלד אז דער איד איז חד מיטן אייבערשטען זענען די אלע זאכן דא אין דער איד, און דערפאר און דעריבער זעט מען א מוראדיגע זאך, און דעריבער האט דער אייבערשטער אריינגעשטעלט די סדר הבריאה. אז דער מענטש זאל זאל זיינע באדערפענישן נישט באקומען מן המוכן, נאר דווקא דורך עמל ויגיעה. פארוואס? בכדי אז דורך דעם זאל ער זיך אויפהייבן, ניט נאר צו דער שלימות פון א מקבל כדבעי, די שלימות פון א נברא, נאר אויך צו דער מדריגה פון א משפיע ומהווה. ער זאל זיין דומה לבוראו, דורך דעם וואס דער מענטש הארעוועט און שאפט בכח עצמו. דאס איז די הסבר. מען האט געפרעגט אין אנהייב, וואס איז געווען די שאלה אין אנהייב סעיף ד'? וויבאלד אז דער אייבערשטער איז דער עצם הטוב. פארוואס מאכט ער אז מען זאל נישט קריגן דברים מן המוכן, אז מען זאל דארפן הארעווען? דו ווייסט פארוואס מען דארף הארעווען? ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אין אונז ארויסברענגען דער עצם הטוב ווער מיר זענען. אז דו ביסט נישט קיין מקבל, דו ביסט א משפיע. און דאס איז דערפאר האט ער געמאכט אט דער טבע עד כדי כך, אז בשעת מען קריגט א זאך מן המוכן, בשעת מען קריגט א זאך פון תשעה קבין של חבירו, בשעת מען קריגט, וואס הייסט מען קריגט? אז מען שטייט אין די ציור פון א מקבל, דאס מיינט אז מיין מהות ברענגט זיך נישט ארויס איטס איים נאט א קריעיטאר, איז וואס איז יעמאלט בשעת א מענטש איז נישט וואס ער דארף זיין, מען זאגט א מענטש הנלד אנ אין ש, שעמט זיך, וואס שעמט זיך? אויב איינער איז נישט שייך צו מער האט ער זיך נישט וואס צו שעמען, ווען שעמט זיך א מענטשן? בשעת ער וואלט זיך געדארפט האלטן ביי עפעס בעסער, און ער איז נישט כדבעי, שעמט ער זיך מיט זיך. איז זאג איך, נהמא דכיסופא, וואס הייסט נהמא דכיסופא? מ'קען מיינען, מילא דו זאגסט איינער האט גע'גנב'עט האט ער זיך וואס צו שעמען, מילא דו זאגסט איינער האט געטאן אן עבירה האט ער זיך וואס צו שעמען, יענער האט מיר סך הכל געגעבן מיט תשעה קבין, וואס איך וואלט דאך אויך געטאן, זאגט די גמרא ס'איז נהמא דכיסופא, וואס איז דא די כיסופא, וואס שעמסטו זיך, ווייל דא שטייסטו, לאקד אין, דו שטייסט איינגעשפארט, דו שטייסט סגור אין די מסגרת פון דיין נברא'שאפט, און דאס גיט דיר נישט די יכולת צו דערהערן אז דו דארפסט קיינעם נישט האבן, דו קענסט אויפטון אליין. דו קענסט אויפטון אליין. שעמט ער זיך. שעמט ער זיך. נישט דאס איז ער. ער איז נישט א מקבל, ער איז נישט קיין נברא. ער קען אליין שאפן, ער איז א בורא. ער האט קב שלו. וואס איז שווער צו פארשטיין? ווייל יעצט איז נישט די ווארט דו דו קוקסט דו דו די שאלה פרעגסטו בנוגע ה דו לערנסט זיך ס'איז בנוגע יש מאין דאס נישט יש מאין ס'איז נישט יש מאין נישט דאס איז די ווארט דא די ווארט דא איז ער איז בורא מצד דעם גברא אז יעדע זאך דארף ער אויפטון זאכן וואס ער טוט דאס וואס ער איז נישט קיין בורא ער זיכער קען נישט מאכן קיין יש מאין איך מיין באלד וועט מען לערנען אז ער קען יא מאכן יש מאין מען רעדט בפשטות באלעבאטיש מען רעדט אבער מצד דער גברא ער איז אזא מין סארט מענטש הי קריעיטס היז אוין, הי איז נאט א ריסיפיענט, מען דארף אים נישט צושטעלן, ער איז איינער וואס מאכט פאר זיך, הי אינישיעיטס, הי מעיקס איט, הי איז די וואן, דו ביסט געגאנגען ארבעטן, דו האסט געמאכט, דו זאגסט עס איז צוגעשטעלט, יו מעיד די דיעל, האסט געמאכט די געלט, האסט נישט געמאכט די דיעל, ער טוט עס, ס'איז נישט א זאך וואס קומט מער מן המוכן, דו דארפסט צולייגן די קאפ דערצו, דו דארפסט צולייגן די ארבעט דערצו, פארוואס? און אויב דו טוסט עס נישט, איז עס א כיסופא, ווייל דו ביסט פארשעמט, וואס ביסטו פארשעמט, דו האסט קיין עוולה דא נישט אפגעטון, דער עוולה דא איז דעט יור נאט בינג הו יו קוד בי, דאס איז דא דער עוולה, דאס זאגט ער, און דאס גופא איז דער טעם אויף דער טבע הנ"ל, אז א מענטש האט ניט קיין תענוג פון א זאך וואס ער באקומט בחינם, און נישט נאר האט ער נישט קיין תענוג דערפון, נאר אדרבה ער שעמט זיך דערמיט, נהמא דכיסופא, ווייל אין דער אדם איז מוטבע אז זיין תפקיד און שלימות איז צו זיין ניט נאר א מקבל נאר אויך א משפיע, וואס איז די מעלה פון א משפיע? אז ער איז דומה לבורא. איז זאגט דער רבי דא צוויי זאכן כאילו, ס'איז דא די מהות הענין און ס'איז דא די חיצוניות הענין, און ס'קען גאר זיין אז די חיצוניות הענין איז א גרעסערע חידוש ווי די מהות הענין, די מהות הענין, די תוכן הענין איז אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד. און וויבאלד ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד, וואו ברענגט זיך ארויס אז ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד, אז מה אני בורא עולמות אף אתה בורא עולמות, אז א איד קען ווערן שותף הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, דאס איז די מהות הענין, יעצט דאס וואלט געקענט זיין ווי אלע עניינים, איך ווייס נישט שטייט אויכעט אז יום כיפור ווערט נתגלה אז ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד, ס'איז כסדר ווערט אויכעט נתגלה אז ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד, וואס מיינט עס אין פראקטיש? די חידוש דא איז אז דער נקודה וואס ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד און דערפאר איז עס נישט נאר א עצמיות'דיגער ענין, נאר דאס האט א אויסדרוק אין דערויף וואס ער איז בורא עולם איז דאס אזא מין זאך וואס ווערט ערשטנס די סדר הבריאה אז די עניינים ווערן נישט צוגעשטעלט נאר ער דארף ארבעטען אויף דעם, און נאך טיפער נישט נאר דארף ער ארבעטען אויף דעם דאס קען מען זאגען אזוי האט דער אייבישטער געמאכט די סדר הבריאה זיין מהות עצמי וואס ער איז דומה לבורא ווערט מוטבע אין אים עד כדי כך אז ווען ער טוט עס נישט שעמט ער זיך. כ'ווייס נישט וואס א גרעסערע חידוש דאס אז דער דער מהות עצמי ביקאמס א פארט אוו היז סייקי, דאס ווערט א חלק פון פון די וועג וואס וואס א נארמאלער מענטש טראכט. און דאס אלץ בכדי אז דער אייבערשטער האט געוואלט געבן דער דער מסגרת אז מ'זאל הערן אז ישראל און קודשא בריך הוא איז כולא חד. דאס מיינט דאס מיינט די הבנה דערפון אז אדם לעמל נברא איז צוריק ווי ווי מ'האט געפרעגט פריער לכאורה איז עמל נאר א חיצוניות'דיגע היכי תמצא צו דערהערן צו באקומען א עונג זאגט מען בפירוש נישט אזוי קוקט מען בפשטות אזוי קוקט מען חיצוניות'דיג עמל די מעלה איז דעט יו דיד איט יו קריעטעד איט און מיט דעם דעט יו קריעטעד איט מיט דעם האט זיך ארויסגעבראכט די טיפסטע ענין אז דו ביסט דומה לבורא דו ביסט שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זיכער וואס איז די שאלה בכלל? זיכער ער זאגט נישט דעם ווארט אין די פארברענגען האט דער רבי זייער שטארק גערעדט דעם דעם נקודה אקעי סעיף ה', נו. איז יעצט אז איך פארשטיי דעם ענין יעצט קען מען אנהייבן די שקלא וטריא אין די גמרא בשעת אז איך זאג אמר רבי אלעזר אז וואס איז די מעלה פון א מענטש די תכלית פון א מענטש איז אז אין זיין מציאות זאל נתגלה ווערן זיין מהות אז ביי זיך זאל נתגלה ווערן וואס ער איז איין זאך מיטן אייבערשטן, דורכדעם וואס ער איז דומה לבורא וואס ער איז א בורא, וואס ער איז א משפיע, נישט נאר א מקבל, ער איז א שותף הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, פרעגט זיך די שאלה וואו ברענגט זיך אט דער ענין ארויס? און אט דא קלערט די גמרא, דאס ברענגט זיך ארויס איז בעיקר אין עמל מלאכה, דאס ברענגט זיך ארויס איז בעיקר אין עמל שיחה, דאס ברענגט זיך ארויס איז דווקא אין עמל תורה. און ווי די מסקנא ווי מען האט געלערנט פריער, אז בכדי צו האבן אט דעם ענין וואס ער איז כולו חד מיטן אייבערשטן, אז ער איז שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דארף איך האבן אלע דריי זאכן, דארף איך האבן עמל מלאכה, דארף איך האבן עמל שיחה, און דארף איך האבן עמל תורה. לאמיר זען, סעיף ה'. דערמיט איז מובן, יעצט דער ביאור, ווי געזאגט פריער, דאס איז כאילו א ביאור על פי פשטות, ס'ווייט פון פשטות, אבער ס'איז זייער א געשמאקן ביאור, לאמיר זען, סעיף ה' דערמיט איז מובן פון וואס דער ערשטער קא סלקא דעתך אין גמרא איז אז דער אדם איז באשאפן געווארן אויף עמל מלאכה. פארוואס זאגט ער אזוי? איך וויל נאר געבן איין הקדמה פאר וואס מיר גייען ווייטער. מ'האט דאך גערעדט פריער אז די תכלית פון דעם אדם איז צו ארויסברענגען זיין מהות וואס ער איז חד מיט'ן אייבערשטן אין דעם וואס ער איז שותף הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. דאס הייסט אזוי, פשטות'דיג, בשעת אז איך זאג אז למשל אז א איד דאווענט, לאמיר זאגן, יא, א איד דאווענט, א איד אפילו טוט א מצוה, א איד טוט א מצוה, א איד דאווענט, א איד לערנט תורה, ווערט ער באהאפטען מיטן אייבערשטן, ווערט ער פארבונדען מיטן אייבערשטן, וואו ברענגט זיך ארויס אט דעם ענין אז ער איז כולו חד מיטן אייבערשטן? בכדי צו ארויסברענגען אט דער נקודה פון כולו חד מיטן אייבערשטן דא, איז ווי חזל זאגן דומה לבורא שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אז אין ישראל דארף זיין א תכונה וואס איז דא אין קודשא בריך הוא? אין ישראל דארף זיין א תכונה וואס איז דא נאר אין קודשא בריך הוא. וועלכע תכונה איז דא אין קודשא בריך הוא וואס נישטא אין קיין אנדערע זאך נישט? אין דעם וואס הגם ווי דער אייבערשטער איז קודשא בריך הוא מיט די גאנצע הפלאה וואס קודשא בריך הוא איז, פון דעסט וועגן איז ער א בורא, מאכט ער אויף אן אנדערע מציאות. איז על דרך זה בשעת זיך רעדן בנוגע צו א אידן, אז איך וויל ארויס ברענגען זיין מציאות אז ער איז כולא חד מיטן אייבערשטן. איז דאס וואס א איד איז באהאפטן מיטן אייבערשטן, מען קען רעדן די העכסטע אופנים אין יחוד,

אז וואס איז די עמל? וואו איז דער חידוש וואס דארף זיך ארויסברענגען אין א מענטשן? לאמיר זאגן איך וועל זאגן לעמל תורה, אז א מענטש איז באשאפן געווארן אויף הארעווען און לערנען. הארעוועסט אין לערנען? נאט. מען קען רעדן די אלע מעלות מיוחדות וואס איז דא אין הארעווען און לערנען, וואס האט עס צו טאן צו זיין שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? די גאנצע זאך וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז אין א אידן דארף נתגלה ווערן דאס וואס האט א תכונה וואס איז דומה צו דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער איז א בורא, איז ער אויכעט א בורא, דארף זיין א שותף אין מעשה בראשית, אז דו לערנסט תורה וואס האט עס צו טאן מיט מעשה בראשית? אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, תורה האט נישט מיט וועלט. בשעת דו דאווענסט, וואס איז דאווענען? סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וואס האט עס צו טאן מיט וועלט? מען דארף זיין דומה להקדוש ברוך הוא און באשאפן די וועלט, דאס הייסט מען דארף מאכן אן אנדער סארט וועלט, דארטן ברענגט זיך ארויס אט דער ענין פון דומה להקדוש ברוך הוא, איז אויב מען וועט רעדן אין דער כאילו נאמר, די שאלה איז וואס איז העכער, עמל תורה צו עמל מלאכה, עס ווענדט זיך אין וועלכע סוגיא, אויב דו ווילסט רעדן ווי.

איז וואו זעט מען דער מעלה פון א אידן אין דעם וואס דער אייבערשטער מאכט איין וועלט און א איד קען מאכן אן אנדערע וועלט? וואו מאכט א איד אן אנדערע וועלט? בשעת א איד זעצט זיך אין צימער לערנען מאכט ער נישט קיין אנדערע וועלט. בשעת א איד דאווענט מאכט ער נישט קיין אנדערע וועלט. ווען מאכט א איד אן אנדערע וועלט? לאמיר רעדן פשטות'דיג, בשעת א מענטש גייט אין ביזנעס, און אין ביזנעס ווי זאגט דער אלטער רבי אין תניא אז כשיטעון ראובן כך ושמעון כך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך, טענה של שקר. די טבע פון ביזנעס איז אז מען איז ערליך צו מען גנב'עט. די טבע פון ביזנעס איז אז מען גנב'עט אויכעט. די טבע פון ביזנעס איז, איך ווייס אז פאר אז מען איז יא מסיג גבול, און די טבע פון ביזנעס איז אז מען טוט יא לא תגנוב און מען טוט יא תגנוב וכו', תרצח וכו'. און בשעת א איד קומט אן אין וועלט און ער פירט א ביזנעס, ער פירט א געשעפט, ער עסט, ער טרינקט, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, בכל דרכיך ובכל מעשיך, און דארטן פירט ער א אידישן לעבן, און דארטן פירט ער זיך על פי תורה, מאכט ער אויף א נייע וועלט, ווערט ער א שותף פון הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דער אייבערשטער מאכט איין וועלט, איך מאך א צווייטע וועלט, מיר זענען איקוואל שותפים, דאס וואס דו לערנסט תורה, דאס וואס דו דאווענסט האט צו טון מיט וועלט, מיט דעם ביסטו נישט דומה להקדוש ברוך הוא, און דערפאר איז דער ערשטער הוה אמינא פון די גמרא, אז פארוואס לעמל, אדם לעמל נברא, וואו זעט מען דער עמל? וואו זעט מען אז ער איז דומה לבורא מיט דעם וואס ער עמל מלאכה? וואס ער הארעוועט ווי א איד דארף ארבעטען אין וועלט? איי א איד האט העכערע זאכען און האט נישט צאנז צו די ענינים וואס מען רעדט דא? און דערפאר דאס די ערשטע הוה אמינא פון די גמרא לאמיר זען אינעוויניג דערמיט איז מובן פארוואס די ערשטע קא סלקא קא סלקא דעתך אין גמרא איז אז דער אדם איז באשאפען געווארען אויף עמל מלאכה וויבאלד אז די מעלה פון עמל איז דאס וואס דורך דעם ווערט דער אדם דערהייבען צו דרגה פון משפיע בורא. א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית איז מסתבר אז דער עמל דארף זיין בעיקר ניט אין עניינים וואס זענען שייך צו אים און זיין מדריגה, נישט דאס איז די מעלה פון בורא, די מעלה פון בורא איז דאך פונקט א פארקערטער ענין אז ער מאכט אויף מחוץ ממנו, נאר אין זאכן וואס דורך זיי איז ער משפיע אין מעשה בראשית, אין דומם צומח חי פון וועלט, דווקא דערמיט ווערט ער א שותף אין מעשה בראשית. דאס איז די הוה אמינא, און דערפאר איז דער ערשטער סלקא דעתך פון גמרא. דאס איז די ערשטע זאך וואס ער פרעגט. אז אדם לעמל יולד מיינט ניט עמל שיחה אדער עמל תורה. וואס איז די כאילו חסרון פון עמל שיחה און עמל תורה? ווייל זיי זיינען ניט אין וועלט זאכען, מופשט'דיגע זאכען, נאר עס מיינט עמל מלאכה. דאס הייסט, דורך דעם וואס דער אדם איז עמל במלאכתו. און דא לייגט ער צו א ווארט, אין אן אופן הרצוי על פי תורה. וואס דאס איז די פירוש פון עמל מלאכה. עמל מלאכה מיינט נישט מאכען ביזנעס. עמל מלאכה די טייטש איז א אידישע עמל. דומה לבורא'דיגע עמל. אן עמל פון בכל דרכיך דעהו כל מעשיך יהיו לשם שמים איז ער פועל און משפיע אין דער בריאה אז זי זאל זיין כדבעי און דערמיט ווערט ער דורך דעם א שותף אין מעשה בראשית. תורה איז העכער? אפשר. אבער צו זיין א שותף אין מעשה בראשית האט עס נישט. דו ווילסט זיין א שותף אין דער ביזנעס דארפסטו צולייגן עפעס צו דער פראדוקט.

און נישט א אינפלוענס אין די ווארלד האט ער נישט געמאכט לערנסט דא נישט דאס איז די ווארט בשעת א איד האנדלט ריכטיג אדער אין א בעל עסק אדער אין יעדע מענטש באכילה בשתי' אין יעדע זאך וואס ער טוט אין יענע עניינים אין וועלטישע זאכן נישט אין דער עליון שבאדם נישט אין די חציו ולמעלה אלוקים די חציו ולמטה אדם איז יעדע זאך וואס ער טוט על פי תורה הי מעיקס אן אינפלוענס אין די ווארלד ער מאכט א וועלט פון צדק וישר ער מאכט א וועלט וואס זאל זיך האנדלען אזוי ווי ס'דארף צו זיין. ס'איז נישט נאר א זאך וואס ער האט געמאכט די ריכטיגע טשויס, הי מעיד די ווארלד א בעטער פלעיס בפשטות. און דאס איז וואס איז די הבנת הענין. די הבנת הענין איז וואס קומט אויס לפי זה, אז וואו ברענגט זיך ארויס די מהות פון א אידן? די מהות פון א אידן ברענגט זיך ארויס באמיתות אין דעם, ס'איז דא איין זאך וואס א איד דאווענט און לערנט דאס איז אן אנדערע זאך, אבער דער נקודה אז א איד איז כולו חד מיטן אייבערשטן, דאס ברענגט זיך ארויס דווקא אין דעם וואס א איד מאכט א חילוק אין וועלט, און דאס איז פארבונדן מיט די ענין פון עמל מלאכה.

אז ער קען ניט צוקומען צום תכלית פון שלימות השותפות דורך עמל מלאכה אליין, נאר ער מוז צוקומען צו אויך צו עמל שיחה. אויב דער תכלית וואלט געוועזן צו אינפלוענס די ווארלד, איז יעמאלט אפשר עמל מלאכה געוועזן גענוג. די נושא הענין דא איז נישט צו מאכן א חילוק אין וועלט, נישט דאס זוכט מען. מען זוכט דא ארויסברענגען ווי א איד איז חד מיטן אייבערשטן. ארויסברענגען די נקודת השותפות וואס א איד האט מיטן אייבערשטן. איז אויב איך זאג אזא מין סארט נקודה וואס א איד זאל זיין דומה צו דעם אייבישטן כאילו, אין פשוטע ווערטער, מען זוכט אז א איד זאל אויפטון א קונץ, ער זאל ווייזן בוראשאפט, אויב איך זוך אז א איד זאל ווייזן בוראשאפט און מיט דעם ארויסברענגען וואס ער איז כולא חד מיטן אייבישטן, איז יעמאלט דאס וואס א איד אינפלוענסעס די ווארלד, ברענגט זיך נישט ארויס אין דעם וואס ער איז כולא חד מיטן אייבישטן, פארוואס פשוט? וואס האמיר געזאגט פריער א דוגמא, די גדר פון ביזנעס איז למשל אז מען גנב'עט, קומט א איד און טוט אויף מיט אז מען זאל נישט גנב'ענען, ער מאכט געהעריג זיינע אנעסט ביזנעס דאס נישט לאמיר גיין צו דער בורא לעטס גאו צו דער ערשטער דער אייבערשטער וואס האט דער אייבערשטער געמאכט פון א דער אייבערשטער האט געמאכט פון א א א א א קליינע ביזנעס א גרויסע ביזנעס דער אייבערשטער האט געמאכט פון א ערליכע ביזנעס א נישט ערליכע ביזנעס צו דער אייבערשטער האט אויפגעטאן דער גאנצע מושג פון ביזנעס. דער אייבישטער האט נישט נאר געמאכט פארראכטן ביזנעס, נאר דער עצם מושג פון ביזנעס האט ער געמאכט רייט. בשעת דו קומסט און דו מאכסט די ביזנעס ערליך, וואס טוסטו סך הכל? דו האסט געמאכט די ביזנעס בעסער. יור נאט דומה טו הים, אין אדער ווארדס לאמיר זאגן אין שותפות אין גשמיות בעל הבתיש, איין שותף באט די פראפערטי און האט און ער האט דאס געמאכט, ער האט געצאלט אויפן קרקע, ער באט די פלעיס, ער האט די פערמיטס מיט אלע זאכן, דו האסט געקומען און עס מסדר געוועזן אז איט שוד בי ניט ענד קלין, קען מען זאגן אז עס איז א איקוואל שותפות? דו האסט צוגעהאלפן אבער איקוואל שותפות איז עס נישט, דער אייבערשטער האט געמאכט די מושג ביזנעס מיט אלע עניינים וואס ביזנעס פארטראגט, און דו האסט געקומען און געמאכט אז די ביזנעס זאל זיין ערליך, האסט געמאכט אז די מושג פון ביזנעס זאל זיין בעסער בפירוש יע, זאגן אבער זאגן אבער אז דו האסט מחדש געוועזן עפעס, א חידוש האסטו נישט דא אויפגעמאכט. איז אויב אזוי ביסטו נישט דומה לבורא. אויב דו ווילסט זיין דומה לבורא דארפסטו עס טון אייגן פונקט ווי דער בורא האט אויפגעטון. פונקט ווי דער בורא האט געמאכט א נייער מושג דארפסטו אריינברענגען אין וועלט א נייער מושג. וואס איז די נייע מושג וואס א מענטש קען אריינברענגען אין וועלט? די מהות האדם. וואס איז די מהות האדם? פה. איך זאג דומם צומח חי, וואס איז די פערטע סוג? מדבר, פה. דאס הייסט די וועלט מצד עצמה איז דומם צומח חי. דער אדם איז נברא לעמל, דער אדם, ווער איז אדם? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, א מע, אדם איז א איד. די וועלט איז דומם צומח חי. די מעלת האדם איז דאס מעלת השכל. איז בשעת א מענטש טוט נאר אין עמל מלאכה, בשעת א מענטש טוט נאר אין ענייני העולם, ווי ווי געזאגט פריער אין אופן על פי תורה, מאכט ער די וועלט בעסער, באט הי'ז נאט טרענספארמינג די ווארלד. הי'ז נאט ביאינג מחדש אין די ווארלד, זאגט די גמרא אז מען דארף האבן אויכעט עמל שיחה, וואס הייסט אויכעט עמל שיחה? איז נישט די טייטש אז ווי'ר נאט ריטרעקטינג, מען זאגט נישט אז מען דארף נישט האבן עמל מלאכה, נאר די גמרא לייגט צו, ער לייגט נישט, ער גייט נישט אוועק פון דער, ווי געזאגט פריער, ער גייט נישט אוועק פון דער ערשטע סברה און גייט צו א צווייטע סברה, ער לייגט צו אז דער עמל מלאכה דארף געטאן ווערן אין אן אופן פון עמל שיחה. וואס מיינט עס אין פשוט'ע ווערטער אז דער עמל מלאכה דארף געטאן ווערן אין אן אופן פון עמל שיחה? אז דער מענטש וואס איז מתעסק אין די ענייני העולם, דארף ער נישט נאר טון ענייני העולם כדבעי, דער מענטש דארף אריינברענגען אין וועלט אן עלעמענט פון שכל, אן עלעמענט פון שכל, א עלעמענט פון איידלקייט וואס איז העכער פאר וועלט, פון רוחניות, פון העכערקייט, פון צדק ויושר, פון עניינים וואס זענען העכער פון די גדר הבריאה. וואס איז דא פאר, וואס איז דא פאראנען? בשעת אז דער מענטש ברענגט אריין אין וועלט א ענין פון וואס איז העכער פון גדר העולם מצד עצמו, א ענין פון פ, דער מעלת האדם, דער ענין השכל, איז דאס נישט נאר די טייטש אז דער מענטש האט בעסער געמאכט וועלט, וועלט איז דומם צומח חי, דו האסט בעסער געמאכט דומם צומח חי, דו האסט אריינגעבראכט אין וועלט אן אינגרידיענט וואס וועלט מצד עצמו האט נישט, דאס איז די ווארט פון עמל שיחה, די ווארט פון עמל שיחה זאגט זי וויל זיין א שותף, איי אינישיעטעד סאמטינג ניו? יו אינישיעט סאמטינג ניו, וואס האט דער אדם א ענין ניו צו אינישיעט? די נייע זאך וואס דער אדם האט צו אינישיעט איז דער ענין השכל, איז די מענטש נישט גענוג ער זאל זיין טון ביזנעס ווי ס'דארף צו זיין, נאר דער מענטש דארף זיין א העכערע סארט מענטש. און בשעת אז דער מענטש איז א העכערע סארט מענטש, ער איז א שכל'דיגע מענטש, ער איז א מענטש'דיגע מענטש, ער איז א נפש'דיגע מענטש, איז יעמאלט, ווי זאגט ער דארט אין די רמב"ם, אז א חכם איז ניכר במאכלו, בשתייתו, בהילוכו, אלע זאכן איז ניכר אין אים די חכמה שבו, איז יעמאלט דער שינוי וואס ער מאכט אין וועלט, דער עמל מלאכה איז דורכגענומען מיט עמל שיחה, ס'איז א שכל'ס.

ווארום די שותפות אין מעשה בראשית איז דאך ווען ער איז דומה לבורא, וויבאלד אז דער אייבישטער איז ניט נאר משפיע אין דער בריאה, נאר ער איז מחדש אין דער בריאה, איז מובן אז אויך די שותפות פון דעם אדם אין מעשה בראשית איז א שלימות'דיגע נאר דאן ווען ער פועל'ט א חידוש אין דער בריאה, נישט נאר א ענין פון הוספה, הי העז טו מעיק א רעוואלושען, וואטס די רעוואלושען וואס א מענטש דארף מאכן, און דערפאר איז עמל מלאכה אליין ניט מספיק. הגם אז דורך מלאכה באופן הרצוי פועלט ער אן עילוי אין די בריאה, אן עילוי יא, אבער א חידוש איז דאס נישט. ווארום, וויבאלד אז אין דער כח העשייה פון עמל מלאכה דריקט זיך נישט ארויס די מעלה פון דעם אדם, לגבי אנדערע סוגי הבריאה, ווייל דער כח העשייה איז פאראן אויכעט ביי בעלי חיים. דעריבער טוט ער אויכעט אין וועלט נאר אזא עילוי וואס איז בערך צו דער בריאה פון בעלי חיים, אבער ניט א עילוי שלא בערך, א חידוש אין דער בריאה, א בהמה האט מעשה און א מענטש האט מעשה, שטייט אין חסידות א אינטערסאנטע הסבר פארוואס ווערט די מענטש אנגערופן מדבר, לכאורה ווען מ'דארף אנרופן די מענטש שכלי, איז אמאל איז דא די הסבר די מער באקאנטע הסבר אז דווקא אין די מעלת השכל דרוקט זיך אנטשולדיגט אין די מעלת הדיבור דרוקט זיך ארויס די מעלה אין נפש וואס איז העכער פאר שכל, אבער אמאל שטייט דא א מער בעלבאטישן ביאור פארוואס ווערט די מענטש אנגערופן בשם מדבר, ווארום דאס איז די ערשטע מעלה וואס איז דא אין מענטש וואס איז נישטא אין בעל חי, ווארום מעשה איז דא אויכעט אין א בעל חי. ובשעת אז דו זאגסט אז וואס די מעלות די אדם אדם לעמל יולד בכדי טון א ענין פון מעשה מעשה איז אויך דא ביי א בהמה וואס מיינט עס אין הבנה דו זאגסט ביזנעס ביזנעס איז בכלל א וועלטליכע זאך דו מאכסט בעסערע ביזנעס מאכסט בעסערע אכילה דו מאכסט בעסערע שתיה דאס אלץ וועלטליכע מושגים איז נישט א זאך וואס איז שלא בערך הבריאה בשעת אבער דער עמל שיחה איז פארבונדען אנטשולדיגט בשעת אבער דער עמל מלאכה איז פארבונדען מיט עמל שיחה ס'טייטש נישט מ'גייט אוועק, ביידע דארפן זיין, מ'דארף האבן עמל מלאכה און מ'דארף אויפטון אין וועלט, אבער וואס דארף מען אריינברענגען אין וועלט? מ'דארף אריינברענגען אין וועלט די מהות דיינע, אז די מלאכה און השפעה אין וועלט איז אין אן אופן וואס אין איר דריקט זיך אויס די מעלות פון מין המדבר, וואס דאס איז פה ושיחה, דעמאלטס ווערט, ערשטנס, אין דער בריאה, ווארום ער טוט דאך אין עמל מלאכה, אבער וואס טוט ער אין די בריאה? אן אויפטו, א חידוש, א תוספת עילוי, וואס איז העכער פאר דער בריאה מצד עצמה, פאר די בריאה, וואס הייסט, וואס איז העכער פאר די בריאה מצד עצמה, פאר די בריאה איז מין המדבר מצייר שלו, ער ברענגט אריין א נייע עלעמענט אין דער בריאה. אקעי. לאמיר נאר ענדיגן אין קורצן, נעקסטע וואך וועט מען מסביר זיין אביסל מער באריכות, לאמיר נאר ענדיגן דעם ענין. איז לכאורה דאך גוט, איז וואס דארף איך האבן עמל תורה. זאגט דער רבי נאך א זאך. אין הכי נמי דו האסט דא מחדש געוועזן. אבער לאמיר דיר פרעגן אזא שאלה, לאמיר זאגן אזא מין סארט היכי תמצא אין גשמיות, לאמיר זאגן, איך מאך א מאשין וואס מיט דער מאשין קענסטו מאכן אסאך מאשינס. האסטו געמאכט אסאך מאשינס? יא. אבער ווער האט געמאכט אט דער מאשין וואס דו קענסט מאכן די אלע מאשינס? איך האב דאס געמאכט. האב איך א מעלה איבער דיר? דען קען מען נישט זאגן אז מיר זענען איקוואל שותפים. ווארום איך האב צוגעבראכט צו די ביזנעס אזא מין סארט עלעמענט וואס דו האסט נישט צוגעבראכט, אין הכי נמי דו האסט געפועלט א חידוש, דו האסט געמאכט נייע עניינים, יו אינישיעטעד ניו איידיעס, אבער דו, אויף וואס האסטו גענוצט צו אינישיעטן די איידיעס, א זאך וויטש יו אינישיעטעד, וויטש איי אינישיעטעד, סאו הו איז די ריעל אינישיעטער מי אר יו? איים די ריעל אינישיעטער נאט יו. וואס מיינט עס אין די נמשל? דו זאגסט, ס'איז דא א וועלט, און א איד דארף קומען און ווען א שותף אין מעשה בראשית דארף איבערמאכן די וועלט, זאג איך, בשעת ער טוט משא ומתן באמונה, מאכט ער נישט איבער די וועלט, ער מאכט די וועלט בעסער, אבער ס'איז א וועלטליכע מושג. זאג איך, ניין, עמל שיחה, וואס מיינט עמל שיחה, ער לערנט אויס שיחה, מעלות המדבר, שכל, ניין, אז דער מענטש דארף אריינברענגען רוחניות אין וועלט, איידלקייט אין וועלט, נפש אין וועלט, איך ווייס, ציען רוח האדם העולה היא למעלה, דאס דארף ער אריינברענגען אין וועלט, דאס איז אמת א זאך וואס נאר דער מענטש האט, אנדערע נבראים האבן דאס נישט, ווער האט דאס אבער געגעבן צום מענטשן? דער מעלה גופא ווער האט דאס געגעבן צו מענטשן, אין הכי נמי, דער מענטש איז דער וויטש קאנטריביוטס דאס צו די וועלט, אבער ווער האט דאס געגעבן צו מענטשן, דער אייבערשטער האט דאס געמאכט, איז עס נישט קיין ריכטיגע שותפות. דאס איז אבער אויך ניט קיין אמת'ע ריכטיגע שותפות, ער האט כלל ניט קיין חלק אין זיין באשאפונג בכלל און פון זיין כח הדיבור בפרט. איז ער אויך פארט בדקות א מקבל, און נישט אזוי בדקות, ער איז א מקבל גאר. ווארום די גאנצע כח החידוש שלו האט ער געקראגן פון א צווייטן. און וואס דארף מען האבן בשעת ער פארבינדט זיך אבער מיט תורה? וואס איז תורה? וואס זי איז חכמת תורתו פון דער בורא, והוא וחכמתו אחד, תורה איז דער אייבערשטער, אין וואס פאר אופן האט ער א שייכות צו תורה, אין אן אופן פון עמל, וואס איז די מעלה פון עמל תורה, וואס דאמאלס ווערט זי תורתו פון די אדם העמל בתורה, ווי די גמרא זאגט, בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה, וואס זאגט די גמרא אין עירובין אז בתחילה נקראת תורת השם, ואחר כך נקראת תורתו, ווען, בשעת מען לערנט תורה בעיון דווקא מיט עמל, און בשעת א איד לערנט תורה מיט עמל תורה ער פארשטייט תורה, און ער ווערט מתאחד מיט תורה, איז וואס ווערט יעמאלט? איז דער אמיתית ענין פון עמל תורה טייטש איז אז בורא מיטן נברא ווערן חד. איז בורא מיט נברא ווערן חד האט ער אויפגעטאן און מאחד געוועזן און מאחד געוועזן בורא און בריאה כביכול. ווער ב וואס וואס איז געווען די קשיא? דו ברענגסט אריין רוחניות אין וועלט, די רוחניות גופא האסטו געקראגן פון דעם אייבערשטן, דאס איז איידער דו האסט געלערנט תורה, בשעת אבער דו האסט געהארעוועט אין תורה און וואס איז געטראפן בשעת דו האסט געהארעוועט אין תורה? איז דאן נתגלה געווארן אט דעם ענין וואס דו ביסט כולך אחד מיטן אייבערשטן ממש, איז אווער היער יו אנד די אייבערשטער אר אינסעפערעבל. דו מיט די אייבישטער איז איין זאך, און נישטא כביכול קיין איין שום נקודה ניט וואס איז אן דיר, ווארום דו מיט דער אייבישטער איז געווארן איין מציאות, און דערפאר און דעריבער ווערט ער דעמאלט אבער א שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עס איז זייער דק, אם ירצה השם נעקסטע וואך קען מען מסכם זיין דאס מסביר זיין בעסער און ממשיך זיין. דאס הייסט, די רבי ברענגט ארויס אזוי.

וואס איז א איד? א איד וואס מצד אחד לערנט ער תורה אינגאנצן, און מצד שני מאכט ער איבער וועלט אינגאנצן. ער האט ביידע עניינים בחדא מחתא. מצד די נקודת התורה שבו איז ער חד מיטן אייבערשטן, אבער ער קען זיין חד מיטן אייבערשטן און נישט זיין שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. און בשעת דו ביסט נישט שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ברענגט זיך נישט ארויס אט דעם ענין אז דו ביסט א בורא איז לאמיר רעדן מלמעלה אזוי איז דער רבי געגאנגען מלמטה למעלה לאמיר רעדן מלמעלה למטה וואס איז א איד? א איד איז חד מיטן אייבערשטן וואו ברענגט זיך ארויס בגלוי אז א איד איז חד מיטן אייבערשטן עמל תורה בשעת א איד טוט און הארעוועט אין לערנען ווערט ער איין זאך מיטן אייבערשטן איז איז איז ער איין זאך מיטן אייבערשטן וואו ער איז מתבטא איז מתבטא אין עמל מלאכה הי קען טרענספארם די ווארלד איף איף הי טרענספארמס די ווארלד און ער איז נישט חד מיטן אייבערשטן און ער לערנט נישט קיין תורה איז ער פועל עילוי אין וועלט ער ברענגט אריין נייע עלעמענטן אין וועלט אבער ער איז נישט ער איז נישט בורא ער איז א מקבל פון דער בורא ער גיט איבער די עניינים וואס דער בורא האט אים געגעבן אבער ער איז נישט בורא בשעת ער טוט נאר אין עמל תורה איז ער חד מיטן בורא אבער ער איז נישט שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. ווי ווערט די מהות פון א אידן ווערן שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אין דעם וואס ער האט עמל מלאכה עמל שיחה און עמל תורה, ער לערנט תורה צו זיין כולו חד מיטן אייבערשטן, וואס ברענגט ער אריין אין וועלט? ברענגט ער אריין אין וועלט אן איידלקייט און א רוחניות'דיג און א רוחניות'דיגקייט וואס דאס איז ערשטנס טרענספארמס די ווארלד, מלאכה, וואס ברענגט ער אריין אין וועלט? נישט נאר א עילוי נאר א חידוש רוחניות, און דאס איז אלץ מצד דעם וואס ער לערנט תורה. אם ירצה השם נעקסטע וואך, אריינגיין דערויף מער באריכות.